און פארקערט זיי קומען אן צו כפירות, און דורך דעם פארשעמען זיי אויך די ערליכע צדיקים וואס לערנען יא לשם שמים. סאו וואס טוען די יראי השם נישט צו ליידן פון די חרפות און בושות פון די כופרים? איז בעת כשיש ליראי השם חרפות ובושות מהכופרים ממילא די יראי השם האבן די חרפות און די בושות פון די כופרים ווייל זיי זעהן ביי זיי ביי די שדים באקומען זיי נישט די ריכטיגע תורה, ממילא מיינען זיי אז אלע צדיקים זענען גארנישט ווערט, די עצה על זה, די עצה אויף דעם איז, אנכי תולעת ולא איש חרפת אדם, א מענטש האלט זיך פאר א ווארום, נישט ווי א מענטש, און דאס איז די עצה פאר חרפת אדם, לחרפות ובזיונות, פאר חרפות ובזיונות, פאר בושות איז הסגולה לזה, בבחינת תולע א מענטש האלט זיך אזוי ווי א ווארום. שעל ידי בחינה הזאת דורך דעם וואס ס'איז דא די בחינה מנצח אויביו קען ער מנצח זיין זיינע שונאים כי תולע היא בחינת האמונה א מענטש האלט זיך ווי א ווארעם דאס איז נישט סתם ער האלט זיך ווי א גארנישט ער האלט זיך ער איז א ווארעם ווייל ער גלייבט אז ס'איז דא א באשעפער לגבי דעם אייבערשטן איז ער א ווארעם. כמו שכתוב הנאמנים עלי תולע, די מענטשן וואס האבן אמונה, זיי האלטן זיך אזוי ווי א ווארעם, סאו ס'קומט פון אזא א גוטע פלאץ, והיא בחינת אברהם שהוא ראש למאמינים, דאס איז די בחינה פון אברהם אבינו וואס ער איז געווען דער ראש פון די מאמינים, כמו שכתוב וואס שטייט והאמין בה', אברהם האט דאך געהאט די אמונה אינעם אייבערשטן, ובכח אברהם שהיא בחינת האמונה, דורך דעם וואס ס'איז דא א בחינה פון אמונה, משבר ומבטל עבודת אלילים, איז צוברעכט ער אלע צוברעכט און איז מבטל אלע עבודה זרה והכפירות והבזיונות און אלע כפירות אלע בזיונות ומתגבר על הכופרים און ער שטארקט זיך אויף די כופרים בבחינת בגבורות ישע ימינו ער געהאט א שטארקייט צו געווינען אלע שונאים דורך דעם פון ישע ימינו די הילף פון די רעכטע זייט כי אברהם שהיא בחינת חסד אברהם איז דאך בחינת חסד יעדער ווייסט אברהם איז חסד און בחינת אמונה און דאס איז חסד איז אמונה. בבחינת וחסדי לא אפיר ולא אשקר באמונתי, חסד לייקנט נישט אפ אין אמונה, ער ווייסט אז אלע חסדים אלעס איז די אייבערשטער א שטיק חסד, און ווי איז חסד? חסד איז אייביג ביי די רעכטע זייט, ובימין הזאת מיט די רעכטע זייט פון חסד, הוא מתגבר על אויביו ער טוט זיך מתגבר זיין אויף זיינע פיינט, כי נעשה בבחינת אנשי חיל מתולעים, ס'דא מענטשן די אלע מענטשן וואס האלטן זיך אזוי ווי ווערים, אזוי טייטשט עס דער רבי אריין. נארמאל טייטשט דער פסוק רעדט דארטן אז זייערע קליידער וועט זיין געפארבט פון די בלוט פון די מענטשן וואס זיי האבן געהארגעט, אזוי ווי די פארב פון א ווארעם. אבער דער רבי טייטשט עס אריין, אנשי חיל מתולעים, די מענטשן וואס האלטן זיך ווי א ווארעם דורך אמונה, זיי זענען אנשי חיל, זיי געווינען, ובזה החסד, און ווייל זיי האבן די חלק פון חסד, הוא מתקן אלו אלפין הנפולין און זיי קענען מתקן זיין די אלפין הנפולין הנ"ל, אזוי ווי דאס וואס זיי האבן עס צוגענומען, בבחינת ועושה חסד לאלפים, מען טוט מיט חסד ראטעווען די אלפים, מען איז מתקן די אלפין הנפולין. סאו קומט אויס אזוי, דורך דעם וואס א מענטש האלט זיך קליין ווייל ער האט אמונה אינעם אייבערשטן, און דורך דעם, צעברעכט ער די כח פון די פון די פון די שדין יהודאין, און די חלק פון חסד וואס ער האט, דאס איז אויך א חלק פון אברהם, און מיט דעם ברענגט ער עס ארויף ער איז עס מעלה, און ער ברענגט עס צוריק צו די קדושה. יעצט ולבוא לחסד, ווי אזוי קומט מען צו די חסד צו עס קענען מעלה זיין? אי אפשר לבוא אלא על ידי שיכניס תלמידי חכמים צדיקים לתוך ביתו, ווען א מענטש נעמט געסט, תלמידי חכמים, צדיקים אין זיין הויז, כי המכניס אורחים תלמידי חכמים אמיתיים, איינער ברענגט אריין תלמידי חכמים, אמת'ע תלמידי חכמים בתוך ביתו, כאילו הקריב תמיד אזוי ווי מקריב די קרבן תמיד, כמאמר חכמינו זכרון לברכה אזוי ווי חזל זאגן, איש קדוש עובר עלינו תמיד, אז ס'איז געווען דארטן די שונמית, האט אריינגענומען אלישע אינדערהיים, און זי האט אים געגעבן צו עסן, און די פסוק רופט עס אן תמיד, ווייל ס'ווערט גערעכנט אזוי ווי מ'איז מקריב די קרבן תמיד. ובזה השימוש, און די שימוש שעומד עליהם, וואס ער שטייט איבער זיי, משמש אותם און ער באדינט זיי, זוכה לחסד איז ער זוכה צו די חסד, כמאמר, אזוי ווי עס שטייט, כל המונע תלמידו מלשמשו, איינער וואס איז מונע זיין תלמיד פון אים צו באדינען, כאילו מונע ממנו חסד, אזוי ווי ער נעמט אוועק פון אים דער חלק פון צו קענען טון חסד. סאו אונז האבן פריער געשמועסט אז די חסד ברענגט צוריק ארויף די אלפין, די די אלפין וואס איז געווען א נפילה, דאס ברענגט צוריק ארויף די תלמיד חכם, ס'ברענגט ארויף די חשיבות פון א תלמיד חכם, און דאס קומט ווייל דו ביסט משמש א תלמיד חכם, זעהסטו ווי אזוי די תלמיד חכם פירט זיך באמת אויף, און דאס איז די די די ממש די דבר והיפוכו, ווייל אונז האמיר דאך געשמועסט אז די אלע אנדערע חברה זיי זאגן תורה וואס איז נישט נוגע למעשה. און דאס שלעפט אראפ מענטשן. מה שאין כן איינער וואס דרייט זיך מיט די ערליכע איד און ער באדינט די ערליכע איד און ער זעט וויאזוי דער תלמיד חכם פירט זיך אויף, דאס ברענגט אים צוריק אז עס זאל אמאל ביי אים שיינען אז דער תלמיד חכם איז דאך לעכטיג און זיס. ובשביל זה וועגן דעם היה התמיד כבש. פארוואס איז געווען דער קרבן תמיד א כבש? כי ממנו נתתקן אלו האלפין. ווייל פון די כבש ווערט נתתקן די אלפין בבחינת ואני ככבש אלוף. און ממילא שטעלט דער רבי צאם אז די כבש האט צוטוהן מיט מתקן זיין די אלף'ס, וזה בחינת כבש, וואס איז כבש? שכבוש תחת יד רבו ומשמש אותו, דאס מיינט כבש, כבש מיינט ער איז אונטערגעווארפן, ווי אזוי ווי א תלמיד איז אונטערגעווארפן אונטער זיין רבי, זעהט ער ווי אזוי זיין רבי פירט זיך אויף, וזה תמיד גמטרי' ד' אלפין, תמיד ווען די רעכנסט פיר מאל די ווארט אלף, קומט אויס איז די ווארט תמיד. קומט דאס אויס איז גמטריא תמיד. שהוא תיקון אלפין, דאס איז תיקון אלפין דורכדעם וואס די ברענגסט אריין תלמידי חכמים ביי דיר אינדערהיים און די געסט געסט אזא עסן וואס ווערט אנגערופן תמיד, יא דורך דעם ווייל דו ביסט כבש, ווייל דו ביסט כבוש אונטער זיי, וועגן דעם ווערט עס גערעכנט טאקע אזוי ווי די קרבן תמיד, און ממילא איז ער זוכה צו זען די וויאזוי א צדיק פירט זיך אויף, במילא זעהט ער די חסד פונעם צדיק, וויאזוי די צדיק צדיקים נעמען קער פון יעדע נשמה, און אזוי וואקסט מען צוריק, וזה למי מדנים למי שיח, היינו שעל ידי שיח, על ידי חכם שד יהודי, שיח איז ראשי תיבות חכם שד יהודי, על ידו דורך אים מדנים קומט ארויס אסאך מחלוקת על ידו דורך אים בא התנגדות קומט די גאנצע התנגדות פאר יראי השם ווייל דו הייבסט אן צו מיינען אז זיי רעדן נישט די זאך ווייל זיי רעדן נישט וויאזוי מען וויאזוי וויאזוי איך קען מיך א עצה געבן מה שאין כן ווען איך דריי מיך מיט די צדיקים הייב איך אן צו כאפן אז אלעס איז א אנדערע וועלט וזה שאמרו סבי דבי אתונא דאס איז וואס סבי דבי אתונא האבן געזאגט

און רבי יהושע בן חנניה האט געזאגט א שם, און וקם בין שמיא לארעא, און ער האט זיך געשטעלט צווישן די הימל און ערד. היינו תלמיד חכם האמיתי הוא בין שמיא לארעא, יא, די תלמידי חכמים, זיי זענען אין הימל, אבער זיי ברענגען אלעס אראפ ביז די ערד, יעדער זאל עס פארשטיין. כתרגומו, אזוי ווי דער תרגום טייטשט כל בשמים ובארץ, דאחיד בשמיא וארעא. עס איז איינס, הימל און ערד אויף איינס. די לעכטיגע זיסע תורה וואס ער ברענגט גלייך אראפ פון אצילות קומט ביז אונז אראפ ממש גשמיות'דיגע מענטשן. ואמר, און ער האט געזאגט פאר די סבי דבי אתונא, נו, אפיקו לי לבני וטינא, ברענגטס מיר ציגלן און צעמענט מהתם פון דארטן, כי טינא, טינא מיינט אויכעט א שנאה. נכנס בלבם, עס איז דאך אריינגעגאנגען א שנאה, די אלע מענטשן וואס האבן קודם געהערט פון די תלמידי חכמים די שדין יהודאין, האבן דאך געהאט א שנאה כנל, אזוי ווי מיר האבן געשמועסט, ונעשה לבם לב אבן, זייער הארץ איז געווארן א שטיין, פארשטיינערט, וואס, דאס פארקויפסטו מיר? אבער כשתלמיד חכם האמיתי רואה מחשבתם הרעה, ער זעהט זייער מחשבה, אומר להם, זאגט דער צדיק צו זיי, שיוציאו הטינא מלבם, נעם ארויס די טינא פונעם הארץ, שיוציאו הטינא שבלב האבן, ואל יכפרו בהקדוש ברוך הוא, לייקן נישט דעם באשעפער, אז כאילו דער באשעפער האט דיך נישט אינזין, און די אייבערשטער איז נישט דא ביי דיין שווערע מצב.

פֿיר און פֿינף און פֿערציק אמרי איז מי איכא מי איכא דען דא איינער דמצי לאסוקי התם איז דא איינער וואס קען דארט ארויף גיין דאס טייטש אזוי שאמרו לו מי יכול לעלות אלפין הנפולים וויאזוי קען מען ארויף ברענגען די אלפין הנפולים השיב להם האט געענטפערט מי איכא דמצי למבני ביתא בין שמיא לארעא איז דא איינער וואס קען עס אראפ ברענגען אויף די וועלט היינו מי שבונה ביתו על ידי תלמידי חכמים אמיתיים, ער לערנט תורה פון אט די תלמידי חכמים אמיתיים וואס ברענגען יא אראפ לעובדא ולמעשה, כי יש להם על מה שיסמוכו זיי האבן זיך אויף וואס צו פארלאזן, כי תלמידי חכמים אמיתיים הם יסוד כל דבר, דער צדיק איז דאך א צדיק יסוד עולם, אויף אים שטייט די גאנצע וועלט, ער איז דער פאונדעישאן פון די גאנצע וועלט, במילא ער ווייסט דאך אזוי גוט ווי אזוי מען קען אלעס אראפברענגען אויף דער וועלט, און במילא מי שביתו בית ועד לחכמים. ווער ס'ברענגט אריין חכמים אין זיין הויז שבונה ביתו ווערט בבחינת עיר קדוש עובר עלינו תמיד נעשה לו עליית קיר, איש קדוש, א הייליגער מענטש, שטייט דאך ביי די מעשה פון אלישע קומט צו די שונמית, האט די שונמית געזאגט, אזוי ווי ס'קומט א איש קדוש גייט אריבער פון שטענדיג, לאמיר בויען אויף אים, לאמיר בויען א בוידעם. לאמיר בויען נאך א שטאק. ס'איז אין אנדערע ווערטער וויבאלד ס'איז דא א הייליגע צדיק וואס קומט א גאנצע צייט און מ'באדינט אים שטענדיג, וואס דאס האט מען געזאגט ביז כבש אין תרעין, און ס'ווערט אזוי ווי א קרבן א קרבן תמיד, א כבש, ממילא הייבט זיך אן, דא קען מען אנהייבן בויען. און אלו האנשים מעלין האלפין, זיי ברענגן ארויף צוריק די אלפים כנל וואס מיר האבן אויבן געשמועסט. וזה, דאס איז אויך פשט. אה וזה און דאס איז א רמז פון די אלף בית ווי ס'גייט אלף בית גימל דלת גימל דלת דא שמיא וארעא גימל דלת מיינט שמיא וארעא דאס מיינט די הימל און די ערד אזוי ווי ס'שטייט אז אז גימל דלת איז גמול דלים גמול דלים ער טוט גוטס פאר די אלע מענטשן וואס זענען ארעם דאס מיינט די צדיקים זיי זענען גומל דא פאר די דלים טוט גמילות חסד מיט די מענטשן וואס זענען דלים אין עבודת השם, און זיי מאכן נאכדעם אז די גאנצע וועלט זאל קענען דינען דעם אייבערשטן, און ווייל ער בעצם איז אין הימל, ער קומט אראפ אויף די וועלט אזוי צו גומל דלים זיין, און ער בויט בית, א הויז, מי שבונה ביתו בין שמיא לארעא, די צדיקים וואס בויען אויף זייער הויז בין שמיא לארעא, צווישן הימל און די ערד, עס ווערט פון אויבן ביז אונטן, ער איז אויבן אין הימל און ער ברענגט אראפ אויף די וועלט, זה תיקון אלפים, אזוי איז מען מתקן די אלפס, דאס הייסט ווען די אייבערשטער האט באשאפן די וועלט מיט די אלפס, אונז האבן דאס שוין געשמועסט נעכטן, עס איז אלעס געווען אראפצוברענגען א תורה אויף די וועלט, און די צדיקים זענען, זיי קומען אן צו דעם שורש פון די אלפים, און זיי הייבן אן צו כאפן וואס די אייבערשטער וויל מען זאל אראפברענגען זיין גאנצע עבודה, און יעצט קומט אויס אלף, איינער וואס איז מתקן די אלף בית קען ער בויען א בית? וויאזוי? ווייל ער האט געזעהן א גאנצע צייט אז אלעס איז גומל דלים גומל דלים א גאנצע צייט דארף מען טוהן מיט די מענטשן וואס ווייסן נישט גארנישט די מענטשן וואס דרייען זיך זיי זאלן יא עפעס וויסן פון עבודת השם ווייל ער איז א גאנצע צייט ביזי פון שמים וארץ וואס ער ווייסט אין הימל ברענגט ער אראפ דא אויף די וועלט יעצט אז מיר גייען ווייטער ז' ח' וואס איז דאס ז' ח' היינו אלו המתנגדים המקבלים תורתן משדים יהודאים

משפחות יחתני, יחתני, און דאס איז ח', דאס איז א חלק פון בזיונות, בוז מיינט בזיונות, דאס קומט ארויס אזוי פון די חלק פון די ח', סאו ז' ח' מיינט די מענטשן וואס זיי שפייזן זיך, זיי קערן זיך נאך צו די שדים, צו די שדים יהודאים, און נאכדעם קומט ארויס בזיונות, פארוואס? ווייל ס'רעדט נישט בכלל צו זיי. און נאכדעם היי וואו, וואס מיינט היי וואו? דאס איז הוי וויי, לשון צעקה ומריבה, זיי שרייען און זיי קריגן זיך ארום, כנזכר אזוי ווי מ'האבן געשמועסט על מי מדנים, וואו ס'דא קריגעריי, ועל מי שיח, ביי וועמען ס'דא שיח, וואס מיינט שיח האבן מיר געשמועסט, שיח איז ראשי תיבות, שד, חכם יהודאי.

ביי די ביי די רעכטע זייט פון די ח' גייט גייט עס אזוי אריינגעבויגן אין די אות, די שפיץ גייט אריין אין די אות, דאס מיינט זיין גוטס איז אריין באהאלטן אין אים, יעצט וואס טוט מען? כי צריך כששומע תורה מתלמידי חכמים שדים יהודאים, ווען א מענטש הערט יא תורה פון תלמידי חכמים שדים יהודאים, שיאכל טוב שבגויה, ער זאל נאר עסן די גוטס וואס איז דא אין אים. כמו, אזוי ווי ר' מאיר, רימון מצא תוכו אכל, ממש אזוי ווי ר' מאיר האט געהאט א רבי אחר, איז ר' מאיר האט געוויסט אז בעצם פון זיין רבי קען ער נישט קויפן גארנישט, נאר די חלק גוטס וואס איז דא אינעווייניג געווען באהאלטן דאס האט ער געקענט נעמען, כמו שכתוב בני תנה לבך לי, מיין קינד געב דיין הארץ צו מיר, וכתיב, ס'שטייט ושמע דברי חכמים, הער רייד פון חכמים, ולבך תשית לדעתי, הער ווי א חכם רעדט, יא, אבער די עיקר דארף זיין דיין הארץ דארף ליגן צו די דעת וואס די אייבערשטער וויל, ס'טייטש אין אנדערע ווערטער אזוי ווי אזוי ווי ר' מאיר, ר' מאיר האט געהערט וואס וואס אחר האט צו פארקויפן, אבער ער האט נישט אנגענומען די חלק פון אחר וואס אחר איז נישט נייגעריג געווען צו פארקויפן דעם אייבערשטן דא, אבער ר' מאיר האט יא געהאט די כוחות צו נעמען די אייבערשטער וואס ליגט באהאלטן אין זיין תורה, וכשעושה כן ווען ער טוט אזוי מעלה טוב הגנוז בגויה, איז ער מעלה די טוב די גוטס וואס איז באהאלטן אין אים, היינו אלפין הנפולים, עס טייטש אזוי, ווייל די אלפין הנפולים האט דאך אויך עפעס גוטס, קומט דאך פון ערגעץ. נאר עס איז געווארן באדעקט כאילו מיט שיינע תורות, מיט שיינע משלים וואס איז נישט נוגע ס'ברענגט נישט אויס עבודת השם בכלל, אבער אויב א מענטש איז זוכה צו נעמען די אלפין הנפולים און יא כאפן די חלק אין עבודת השם וואס איז דא ביי אים, איז איז וואקסט ער עס ארויף, זה טית, טובה גנוז בגווה, די גוטס איז באהאלטן אין אים, שתשית לבך זאלסט לייגן דיין הארץ, לטוב הגנוז בדבריו די גוטס וואס איז באהאלטן אין זיינע ווערטער, ועל ידי זה יוד, וואס הייסט יוד?

די מיטן איז א ו' און די אונטערשטע חלק פון די א' איז א ד' סאו דאס איז יוד. יא וזה יוד לשון אודה, איך דאנק דעם אייבערשטן. אודה, איך דאנק דעם אייבערשטן כי עשית פלא אז דו מאכסט די א', די א' וואס די א' עכט קען מען מעלה זיין צום אייבערשטן יוד, און אויך בחינת וידו אבן לשון השלכה היינו כפירת עבודה זרה. יוד איז א לשון פון וידו, וידו איז א לשון פון האט אוועקגעווארפן, וידו ווערט געווארפן א שטיין, לשון השלכה א לשון פון ווארפן, היינו קליפות מ'דארף אוועקווארפן די שאלאכץ, און אויב עס הייסט אויב איינער הערט תורה פון שדין יהודאין, די אלע זאכן ארום ארום ווארף אוועק, און גיי קוק אריין וואס וויל די אייבערשטער דא, און דו מוזסט עס אליינס אויפבויען. אז ושמענו אונז האבן געהערט מפיו הקדוש, אזוי זאגט ר' נתן יעצט, שזאת התורה די תורה מרומז ס'איז מרומז בה ענין כל הכוונות, אלע כוונות של פרשת התמיד פון פרשת התמיד שאומרים בבוקר וואס מ'זאגט אינדערפרי, ווייל צופרי, יעדן טאג צופרי דארף זיך א מענטש אויפבויען פון דאס נייע כאילו יא א נייע טאג, מיט אלע פרישע כוחות צו קענען זיך פייטן אקעגן די נסיונות וואס גייט קומען באלד ווען ער גייט ארויסגיין אין גאס. וביאר לנו קצת האט אונז אביסל מבאר געווען ועיין בכוונות קוק אריין אין די כוונות. די סוד אין דער זעמל איז פארמעסט צו פארשטיין שכל הכוונות אלע כוונות של פרשת התמיד, פון פרשת התמיד מבוארים איז מבואר בתורה הזאת אין די תורה כמבואר שם בכוונות אין די כוונות שטייט אזוי שתמיד מכניע קליפות דעשיה דער קרבן תמיד איז מכניע די קליפות פון עשיה. סאו מ'האט שוין אביסל געהאט די ווערטער. באלד גייט ער עס אונז זאגן קלארער, אבער לאמיר ארויסברענגען. ס'איז דא אזא קליפה וואס די קליפה איז א שאלאכץ וואס זאגט נישט קלאר ארויס וואס די אייבערשטער וויל פון מיר. מען רעדט ארום און ארום און ארום און ארום און ארום אזויווי די קליפות רעדן ארום און ארום אן די עובדא למעשה וואס דארף איך מסביר פארן אייבערשטן וכו'. שהם בחינת עבודה זרה, דאס איז עבודה זרה ווייל איך קום נישט אן צו עבודת השם. און וכו', ווייל עולת, וואס די עולת איז גימטריא, שם עין בית ג', י ת' ענדע צדיק, דאס איז די שם עין בית פון אנא בכח, יא, אלף בית ג' איז אנא בכח גדולת, און י ת' ענדע צדיק איז ימינך תתיר צרורה, און יעדער ווייסט אז די שם עין בית פון אנא בכח איז מרומז חסד. ווען מען דארף צוריקקומען צו חסד האט מען זיך געשמועסט דורך די בחינה פון חסד, בויט צוריק אויף די אלפין נפולין, אזוי האט מען שוין געשמועסט, יא? בסוד, בסוד וישכם אברהם בבוקר, אברהם פעדערט זיך אינדערפרי, יעדע דערפרי איז אברהם אנגעקומען מיט מידת החסד, און ער לערנט אונז אויס אז מען דארף א גאנצע צייט וויסן די חסדי המקום, און וויאזוי די אייבערשטער וויל אונז זאל מען זיך הייבן, און זאל מען צוריקקומען א לעכטיגע טאג. די אייבערשטער האט אונז אינזין, וזה סוד און דאס סוד אל תיראי תולעת, זאלסט נישט מורא האבן, תולעת ווייל מען האלט זיך ווי א ווארעם, א ווארעם נישט א ווארעם אז כ'בין גארנישט ווערט, א ווארעם אז די אייבערשטער נעמט קער פון מיר, ס'דא אמונה, און במילא וועגן דעם אז ס'דא אמונה קען איך שטייגן, קען איך אויסזען חסדי השם, ויש כנגדו בקליפה, ס'דא אבער אקעגן דעם א קליפה אויך, תולע, וואס האלט דו ביסט גארנישט ווערט, אשר מכלה ואוכל, ס'פארלענדט און ס'עסט אויף אלעס, און דאס איז אויך א חלק פון די שדין יהודאין וואס זענען ביזי א גאנצע צייט אראפקלאפן מענטשן און זאגן ביסט גארנישט ווערט ביסט א פלעינע ווארעם, יא אבער איך דארף נעמען קעגן דעם די אנדערע ווארעם, וויסן אז איך האב א ווארעם איך בין א איך בין אונטערגעווארפן אונטערן אייבערשטן, איך בין כבוש אונטער צדיקים איך בין כבוש אונטערן אייבערשטן, ועל כן ציוה השם יתברך און די אייבערשטער האט באפוילן ברחמיו מיט זיין רחמנות, להקריב עולת תמיד צו מקריב זיין די עולת תמיד להתגבר עולת תמיד שבקדושה, צו מגביר זיין די עולת תמיד פון די קדושה, שהיא בחינת תולעת יעקב, א ווארעם אזוי, א ערליכע איד איז א ווארעם, ווייל ס'דא א גרויסע באשעפער, על תולעת שבקליפה, אויף די ווארעם פון די קליפה וואס האלט אז דו ביסט גארנישט ווערד, און ס'זעצט דיך אראפ, און עס איז נישט דא קיין שום וועג וויאזוי מ'קען שטייגן. ודע, זאלסט וויסן, כי כל קרבן עולה איז בחינת לאה, די גאנצע קרבן עולה דאס איז בחינה פון לאה, לאה דאס מיינט אלע שווערע דינים, און ס'איז דא די עולה איז מתקן אלע שווערע דיעות פון א מענטש, כן בא עולת תמיד כנגדו, און דעם קומט א עולת תמיד כנגדו, למתק דיניה, ס'טייטש אזוי, אין לאה איז דא דינים קשים, און ממילא אויף דעם איז מען מקריב קרבן עולת תמיד וואס דאס נעמט אוועק די דינים קשים, ס'טייטש א מענטש פילט אז ער קען זיך נישט קיין עצה געבן, ס'נישט דא ווער ס'נעמט קער פון אים, און זיינע דיעות ווערן נישט זייער, ער ווערט זייער צעקוועטשט, ממילא אויף דעם איז דא א צדיק. כדי שלא ישלוט וימשול התולעת הטמא, די טמא'נע תולעת וואס ווייזט דיר זעסט אלס צרות, ביסט גארנישט ווערט. ותולע יחזור לעולת, פון די תולע וועט ווערן עולה, ס'וועט מיך ארויפברענגען, נישט די די ווארעם ברענגט מיך נישט אראפ, ס'איז נישט ס'פליקט פון מיר שטיקער, נאר ס'ברענגט מיר ארויף, וזה שכתוב ס'שטייט אין פסוק, עולת תמד, די עולה פון תמד, כי תמד בגימטריא ד' אלפין, די ד' אלפין. אז דו נעמסט אוועק תמיד דו נעמסט אוועק די וואו איז גמטריא ד' אלפין פיר מאל די ווארט אלף יא שלוקחת לאה מ'נעמט די לאה יא און מ'בויט עס צוריק אויף כל זה מבואר בפרי עץ חיים שער כוונות פרק ד' עיין שם היטב ותדקדק וועסט מדקדק זיין ותראה וועסטו זעהן שכל זה מבואר בתורה הנ"ל אלעס שטייט אין די תורה, כי מבואר שם שהמתנגדים ווער איז מתנגדים, המחרפים יראי השם וואס פארשעמען די יראי השם, זיי נעמען זיך פון אלפין נפולים, ס'נעמט זיך פון אלפין נפולים, שאלו אלפין דקדושה הם בחינת לאה, די אלפין דקדושה דאס איז בחינת לאה, וואס לאה ברענגט עס זייער קלאר ארויס די וועג אזוי ווי שלמה המלך האט געקענט זאגן, פיל מיט משלים יא, כדי כדי צו קענען אראפברענגען די זאך כדי מענטשן זאלן קענען מקיים זיין פונקטליך וואס די צדיקים זאגן. בעצם ביי ביי ביי ביי די ביי די קליפות ביי די שדים יהודאים ווערט עס בחינת המעט מכם הלאות אנשים, לאה מיט לאות, איז די זעלבע ווארט. סאו אנשטאט צו נעמען די דינים און אויסלערנען פאר א מענטש דומם כעפער נעבן אים א קול הקורא ביים אויער לערנט ער אויס אנדערש און ער מוטשעט אויס מענטשן. יא, און אויף דעם גייט די פסוק כי תלאו גם אלקים, וואס אויך אויסמוטשען דעם אייבערשטן, וואס מען האט פריער גערעדט, כאילו לואה הקדוש ברוך הוא מלעזור, כאילו ער מוטשעט אויס דעם אייבערשטן אז ער זאגט אז דער אייבערשטער קען חס ושלום פון העלפן, וכו', כי מלאה נעשית בחינת לואה, פון לאה ווערט לואה, כי הם יונקים מהדינים הקשים, זיי זענען יונק פון די דינים הקשים אזוי צו קענען זאגן אז דער מענטש איז גארנישט ווערד קוק וואסערע שמאטע דו ביסט. שבלאה, זיי זענען יונק פון די דינים הקשים שבלאה, ששם אחיזת הקליפות הקשות דאן ליגט די שווערע קליפות, שהם בחינת עבודה זרה, ס'איז עבודה זרה ווייל ס'איז נישט אמת, ווייל דער אייבערשטער שיקט נישט קיין דינים מיך אראפצוקלאפן, ער שיקט מיך דינים כדי איך זאל קענען דערהייבן מיט אמונה און איינזען חסדי השם, זה מה שמבואר בתורה הנ"ל, שנופלים בכפירות, שנופלים בכפירות די מענטשן די שדים יהודאים מאכן די עולם זאל אריינפאלן אין כפירות בחינת עבודה זרה עיין שם, והתיקון און וואס די תיקון? פונקט פארקערט, אנכי תולעת ולא איש, איך בין א תולעת היינו בחינת תולע דקדושה, א ווארעם פון קדושה, וואס א ווארעם פון קדושה קומט ווייל איך האב אמונה, ווייל איך גלייב ס'דא א באשעפער, שמכניע תולע דקליפה אזוי איז מען מכניע די תולע דקליפה, נישט איך בין גארנישט ווערד, נאר איך בין קאנעקטעד, איך בין א ווארעם צום אייבערשטן. וזה שמבואר בתורה הנ"ל, שבחינת אברהם, דאס איז בחינת אברהם, כי כן מבואר שם בכוונות, ווייל אזוי מבואר דארטן אין די כוונות, שתולע דקדושה, די תולע דקדושה בחינת עולת תמיד, יא וואס מען ברענגט מען געבט עסן פאר צדיקים, בחינת חסד מען טוט חסד מיט צדיקים, בחינת אברהם, זעה איך ס'איז גאר עפעס אנדערש, ס'איז גאר עפעס אנדערש, א צדיק לעבט אין א אנדערע וועלט, ער לעבט אין א וועלט וואס מען ברענגט ארויף א גאנץ אנדער מענטש. בחינת חסד שבגבורה, מען טוט א חסד און מיט דעם איז זיך מתגבר, אינטערעסאנטע זאך, איך טו חסד און איך ווער שטערקער, זה שביאר בתורה הנ"ל שבחינת בגבורות ישע ימינו, ס'קומט גבורות ארויס פון ישע ימינו, ימינו מיינט דאך די רעכטע זייט, יא, און דאס איז חסד, היינו בחינת חסד. שום גבורה, די רעכטע זייט גיט חסד, אבער עס איז דא גבורות דא. ברוך השם האט כח זיך צו שטארקן אויף אלע אויף אלע דינים, וזה שמבואר שם ווי עס ברענגט ברענגט דארטן אויבן אז עיקר התיקון די עיקר תיקון איז על ידי שמכניס אורחים תלמידי חכמים בתוך ביתו, ער ברענגט אריין תלמידי חכמים אין זיין הויז, שנחשב כאילו הקריב תמידים. אזוי ווי ער איז מקריב תמידים, כי תמיד איז בגמטריא ד' אלפים, אזוי ברענגט ער צוריק ארויף די חשיבות אין די ד' אלפים, כי אז דייקא האט ער בחינת קרבן תמיד, קרבן תמיד שעולה ד' אלפים, ער ברענגט ארויף די ד' אלפים שעל ידי זה נתתקן ווערט נתתקן האלפים די אויבערשטע אלפים, וזוכה מ'איז זוכה לבחינת תולע דקדושה, איך בין א הייליגע ווארעם. שהוא בחינת עולת תמיד, איך בין א עולה פארן אייבערשטן שטענדיג, בחינת חסד חסד לאברהם, די חסד פון אברהם, עיין בהתורה הנ"ל ובכוונות היטב ותבין, זאלסט פארשטיין, איך נכלל, וויאזוי ווערט נכלל כל הכוונות, אלע כוונות של פרשת תמיד, פון תמיד בהתורה הנ"ל, ועיין היטב, קוק גוט אריין ותבין פלאות, וועסטו זען וואונדערליכע זאכן. און דעם קען מען פארשטיין זייער זייער אינטערעסאנט, און זייער שווער עס אויסצומשל'ען אין אונזער קאפ. דא זעט מען אברהם אבינו האט געזאגט אנכי עפר ואפר, ער האט זיך געהאלטן ממש ווי עפר ואפר, און די אנדערע זייט איז ער געווען א עסקן, ער איז געווען א מידת החסד, געלאפן און געטון און געסט, געזאגט דרשות, אריינגעברענגט אידן צו די קדושה, אריינגעברענגט די גאנצע וועלט אין אמונה, אזוי האט עס געארבעט, ווייל דא רעדט מען פון די ריכטיגע די ריכטיגע אמונה, די ריכטיגע אמונה איז. איך בין עפר ואפר פארוואס? נישט ווייל איך בין א שמאטע, איך בין עפר ואפר פארן אייבערשטן, איך האב א חלק, איך גלייב אז איך בין עפעס ווערד, און איך בין א ווארעם פארן אייבערשטן, גערעכט, אבער מיט דעם, ווייל איך בין א ווארעם פארן אייבערשטן בין איך גרייט צו טון אין עסקנות וואס איך קען אדער וואס איך קען און טו חסד, טו איך חסד, און ממילא ווען א מענטש הערט אזא פון אזא איינעם, פון א צדיק וואס רעדט דעם מין שפראך, וואקסט ער, קומט ער שוין צו גבורות. מה שאין כן וואס א מענטש זאגט ליידער ליידער היינטיגע צייטן, ווער ווייסט וואס פארא צייטן אונז זעמיר, יא, רבונו של עולם, אונז גיימיר אלץ צו גרונט, אונז גיימיר דא, דאס ברענגט מענטשן צו כפירות, דער אייבערשטער זאל אפהיטן. סאו זאל מען זוכה זיין צו נאר האבן צדיקי אמת וואס ברענגען אונז ארויף, וואס מאכן אונז א הייליגער ווארעם.